בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף פ ד, מ'הייבט אן דף פ ד עמוד א' די צווייטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הרי זה גיטך על מנת שתנשאי לפלוני, דהיינו ראובן געבט א גט פאר זיין פרוי, על מנת אז זיין פרוי עט חתונה האבן מיט שמעון, איז די דין איז, זאגט די ברייתא, הרי זה לא תנשא, טאר די פרוי נישט חתונה האבן, ואם נשאת טאמער זי האט חתונה געהאט לא תצא, צווינגט מען נישט זי זאל זיך גט'ן, אזוי זאגט די ברייתא. פרעגט די גמרא מאי קאמר, וואס מיינט דא די ברייתא צו זאגן איז אמר ר' נחמן, איז ר' נחמן מסביר הכי קאמר, הרי זה לא תנשא לו, שמא יאמרו נשיהן נותנין במתנה, דהיינו זאגט ר' נחמן די ברייתא זאגט אונז אז טאמער ראובן האט געמאכט א תנאי אז ער געט פאר זיין פרוי א גט על דעת דעם אז די פרוי זאל חתונה האבן מיט שמעון, זאגט אונז די ברייתא הרי זה לא תנשא, זאל זי נישט גיין חתונה האבן מיט שמעון פארוואס? ווייל טאמער זי עט חתונה האבן מיט שמעון, עלן מענטשן שמועסן אז ראובן האט אוועק געגעבן זיין פרוי פאר שמעון במתנה, און ס'איז נישט קיין גלייכע זאך, ס'איז א געמיינע זאך, און ממילא מיט שמעון זאל זי נישט חתונה האבן, אבער ואם נישאת לאחר, טאמער זי האט חתונה מיט א צווייטע, מיט משה לאמיר זאגן, איז לא תצא, צווינגט מען נישט זאל זיך גט'ן, ווייל טאמער מען עט צווינגען זאל זיך גט'ן, איז כאילו אונז זעמער מסכים מיט די מאנ'ס תנאי, מענטשן עלן ווייטער שמועסן, נשיהן נותנין במתנה, איז טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, לאט מען איר מיטן צווייטן. פרעגט אבער די גמרא, ומשום גזירה לא מפקינן מיניה ושרינן אשת איש לעלמא? דהיינו איך פארשטיי נישט, די מאן האט געגעבן די גט על דעת דעם אז די פרוי האט חתונה מיט שמעון, זאגסטו מיר יעצט אז טאמער די פרוי האט נישט חתונה געהאט מיט שמעון זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן מיט משה, לאט מען איר וואוינען מיט משה? ווי קען זיין אזא זאך? זי האט דאך נישט מקיים געווען די תנאי, קומט אויס די גאנצע גט איז נישט קיין גט, קומט אויס די פרוי איז אן אשת איש, איז ווי אזוי לאט מען איר וואוינען צוזאמען מיט משה? איז קען נישט זיין אז דאס איז פשט אין די ברייתא, אלא אמר ר' נחמן, און ממילא זאגט ר' נחמן אן אנדערע פשט אין די ברייתא טאקע אז הכי קאמר. די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, הרי זה לא תנשא לו שמא יאמרו נשיהן נותנין במתנה, דהיינו מיט שמעון טאר זי נישט חתונה האבן, ווייל מען וועט שמועסן אז נשיהן נותנין במתנה, אבער ואם נישאת לו, טאמער זי האט יא חתונה געהאט מיט שמעון, איז לא תצא, צווינגט מען נישט זי זאל זיך גט'ן, ווייל דמשום גזירה לא מפקינן אלס די גזירה פון נשיהן נותנין במתנה איז טאקע א גזירה אז זי זאל נישט חתונה האבן אבער טאמער זי האט חתונה געהאט צווינגט מען נישט א גט אזוי זאגט ר' נחמן. אמר ליה רבא, פרעגט אבער רבא פון ר' נחמן אז לכאורה לויט ווי דו ביסט מפרש דא די ברייתא אז די ברייתא זאגט הרי זה לא תנשא איז פשט אז די פרוי טאר נישט חתונה האבן מיט שמעון קען מען לכאורה מדייק זיין לו הוא דלא תנשא, הא לאחר תנשא, דהיינו מיט שמעון טאר זי נישט חתונה האבן אבער מיט א צווייטן, מיט משה, מעג זי יא חתונה האבן, אבער אויף דעם איז שווער, והא בעי קיומיה לתנאה, מען דארף דאך מקיים זיין די תנאי, די מאן האט דאך געמאכט א תנאי אז זי זאל חתונה האבן מיט שמעון, איז ווי קען זי גיין חתונה האבן מיט משה, טאמער זי עט חתונה האבן מיט משה, עט די גט נישט זיין קיין גט, וכי תימא, זאגט רבא עסטו וועלן זאגן אז אפשר דמינסבא היום ומיגרשא למחר ומקיימא לתנאה אז נישט עק וועלט דהיינו אז דערווייל קען זי חתונה האבן מיט משה שפעטער העט ער איבערגיין א תקופה עט זי בעטן פון משה א גט און נאכדעם עט זי חתונה האבן מיט שמעון אזוי ווי די ארגינעלע מאן האט געוואלט און די תנאי עט נתקיים ווערן און א מחיה אלס איז געשען ווי ס'האט געדארפט געשען די גט איז געווען א גט זי האט געמעגט חתונה האבן מיט משה עסטו וועלן אזוי זאגן זאגט רבא און רבא לייגט נאך צו ולהך דפליגת עליה דרב יהודה קמדמית ליה אז לכאורה וואסערע מין היתר איז דאס אז דערווייל וועט זי חתונה האבן מיט משה, שפעטער וועט זי שוין מתקן זיין שפעטער וועט זי גיין וואוינען מיט שמעון, איז לכאורה זאגט רבא צו ר' נחמן דו בויסט דעם היתר אויף א צווייטע שיטה דיינס אויף אן אלטן מחלוקת וואס דו האסט מיט רב יודא דאיתמר ווייל מען האט מיר געלערנט קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר טאמער א מענטש מאכט א נדר אז ער גייט נישט שלאפן היינט טאמער ער וועט שלאפן מארגן פשט דער מענטש האט צוויי ברירות אדער ער איז אויף היינט א גאנצע טאג נאכדעם וועט ער מארגן קענען שלאפן אדער ער שלאפט היינט אבער דעמאלטס מארגן וועט ער דארפן בלייבן אויף טאמער ער וועט שלאפן ביידע טעג וועט ער עובר זיין אויפן נדר, און וואס זאל דער מענטש טון, איז אמר רב יודא, זאגט רב יודא אל ישן היום, שמא ישן למחר, היינט טארסטו נישט שלאפן, ווייל טאמער דו עסט היינט שלאפן, קען זיין מארגן עסטו אויך איינשלאפן, עסטו עובר זיין אויפן נדר, איז בלייב היינט אויף, און שפעטער מארגן עסטו קענען שלאפן, אזוי זאגט רב יודא, ורב נחמן אמר, רב נחמן זאגט ניין, ישן היום, קענסט דיך רואיג היינט לייגן, און מארגן עסטו דאגה'ן אויף מארגן, ואין חוששין שמא ישן למחר, מארגן עסטו שוין זיכער זיין צו בלייבן אויף, אזוי עסטו נישט עובר זיין אויפן נדר, ממילא זאגט רבא צו רב נחמן, אז לכאורה ווילסטו זאגן די זעלבע סברא דא, אזוי ווי ביי א נדר זאגסטו פארן מענטש קענסט שלאפן היינט, מארגן עסטו שוין דאגה'נען, מארגן עסטו שוין בלייבן אויף, די זעלבע זאך זאגט מען פאר די פרוי, קענסט חתונה האבן מיט משה היינט, און מארגן עסטו שוין דאגה'נען, מארגן עסטו שוין זיכער מאכן חתונה צו האבן מיט שמעון אויך. אבער זאגט רבא צו ר' נחמן, אז וואס איז די פארגלייך, הכי השתא, התם בדידיה קיימא, דאי בעי מבריז נפשיה בסילואתא ולא נאים, דהיינו דארט ביי די נדר איז ליגט עס אין די האנט פון די מענטש, דהיינו די מענטש קען זיך לייגן שלאפן היינט, ער דארף טאקע נישט דאגה'ן אז מארגן וועט ער איינשלאפן ווייל מארגן וועט ער שוין האלטן א שפענדעל אין די הענט און ער וועט זיך שטעכן ער וועט זיכער מאכן צו בלייבן אויף, אבער הכא בדידה קיימא לאיגרושי, א פרוי קען זיך עפעס אליין גט'ן? ס'ליגט בכלל נישט אין איר הענט, ווער זאגט משה וועט איר וועלן גט'ן? איז וואסערע מין היתר איז דאס אז מ'זאגט פאר די פרוי קענסט חתונה האבן מיט משה און שפעטער עסט שוין משלים זיין שפעטער עסט שוין חתונה האבן מיט שמעון,

מיט א צווייטע טאר זי נישט חתונה האבן מיט משה טאר זי נישט חתונה האבן, ווייל ווי נישט ווי מען דארף מקיים זיין די תנאי און אזוי ווי מען שמועסט דאך, זי קען דאך נישט זיין זיכער אז משה וועט איר גט'ן, איז פארדעם טאר זי מיט קיינעם נישט חתונה האבן, אבער ואם נישאת טאמער זי האט יא חתונה געהאט איז אזוי, לו, טאמער זי האט חתונה געהאט מיט שמעון, לא תצא דמשום גזירה לא מפקינן, איז נישט עק וועלט, טאקע איז געווען א גזירה זי זאל נישט חתונה האבן אבער טאמער זי האט חתונה געהאט איז גארנישט געשען אלס א גזירה צווינגט מען נישט א גט, אבער לאחר טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן מיט משה איז דא אוודאי תצא, דא אוודאי צווינגט מען זאלן זיך גט'ן, ווייל דבעיא לקיומיה לתנאה, זי דארף מקיים זיין די תנאי, די תנאי ווי נישט ווי איז געווען אז זי זאל חתונה האבן מיט שמעון, אז דערווייל האט זי נישט חתונה געהאט מיט שמעון, ממילא צווינגט מען משה זאל איר גט'ן, זאל קענען גיין חתונה האבן מיט שמעון. זאגט טאקע די גמרא, תניא כוותיה דרבא, מען האט אזוי אויך קלאר געלערנט אין א ברייתא, אז הרי זו לא תנשא, לא לו ולא לאחר, אזא סארט פרוי טאר נישט חתונה האבן מיט קיינעם, נישט מיט שמעון אויך נישט מיט א צווייטן, ואם נישאת לו לא תצא, טאמער זי האט חתונה געהאט מיט שמעון, צווינגט מען נישט א גט, לאחר תצא טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, צווינגט מען זיי זאלן זיך גט'ן, כדי זי זאל קענען חתונה האבן מיט שמעון און מקיים זיין די תנאי. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע, א מאן גט די פרוי על מנת אז זי גייט ארויף אין הימל, אדער על מנת שתרדי לתהום, גייסט אראפ אין תהום, דאס אלס זאכן וואס מען קען נישט טון, אדער על מנת שתבלעי קנה של ארבע אמות, עסט אראפ שלינגען א שטאנג וואס איז לאנג פיר אמות, אדער על מנת שתביאי לי קנה בן מאה אמה, עסט מיר ברענגען א קנה וואס איז לאנג הונדערט אמה, נישט דא אזא זאך, אדער על מנת שתעברי את הים הגדול ברגלייך, עסט אריבער גיין די ים הגדול מיט דיין פיס, איז ביי די אלע ציורים, אינו גט, איז די גט נישט קיין גט, די פרוי קען נישט מקיים זיין די תנאי, איז די גט נישט קיין גט, רבי יהודה בן תימא אומר, רבי יהודה בן תימא זאגט כזה גט אז דאס איז יא א גט, ווייל ווי מ'וועט שוין זעהן, כלל אמר רבי יהודה בן תימא, רבי יהודה בן תימא זאגט א כלל, אז כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו, והתנה עליו מתחילתו, יעדע תנאי וואס מ'קען נישט אויספירן, און די מאן האט דאס געמאכט בשעת ער האט געגעבן די גט, אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר, איז סתם די מאן זוכט זיך צו טשעפען דא מיט די פרוי, אבער עס איז נישט קיין אמת'ע תנאי, און ממילא די גט א כשר'ע גט, און דערפאר האלט רבי יהודה בן תימא, אז ווען א מאן מאכט אזעלכע סארט. תנאים וואס מ'קען נישט מקיים זיין, פאלט אוועק די תנאי, און די גט איז א כשר'ע גט. זאגט די גמרא אמר ר' נחמן אמר רב, האט ר' נחמן נאכגעזאגט פון רב, הלכה כרבי יהודה בן תימא, די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה בן תימא. אמר ר' נחמן בר יצחק, זאגט ר' נחמן בר יצחק מתניתין נמי דייקא, ס'דא א משנה וואס איז מדייק ווי רבי יהודה בן תימא דקתני, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא מציעא, כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו בתחילתו תנאו קיים, הא אי אפשר תנאו בטל. די משנה זאגט אז א תנאי וואס מ'קען מקיים זיין, איז א גוטע תנאי איז משמע אז א תנאי וואס מען קען נישט מקיים זיין איז די תנאי בטל שמע מינה האמיר א גוטע ראיה טאקע פון יענע משנה צו די שיטה פון רבי יהודה בן תימא זאגט אונז די גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געהאט הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר מאי וואס איז טאמער די מאן האט געמאכט א תנאי על מנת אז די פרוי זאל עסן חזיר פלייש איז וואס איז די תנאי קוקט מען דאס אן ווי א תנאי וואס מען קען נישט מקיים זיין, אזוי ווי על מנת שתעלי לרקיע, און ממילא לויט רבי יהודה בן תימא פאלט אוועק די תנאי און די גט איז א גוטע גט, אדער אפשר ניין? קען זיין, ווי נישט ווי, חזיר פלייש קען מען עסן. זאגט טאקע די גמרא א מחלוקת אמר אביי, אביי זאגט היא היא, דהיינו ס'איז פונקט די זעלבע ווי די פריערדיגע ציורים לויט רבי יהודה בן תימא איז א תנאי פון עסן חזיר פלייש פונקט אזוי ווי א תנאי פון על מנת שתעלי לרקיע, די פרוי קען נישט עסן קיין חזיר פלייש און ממילא די גאנצע תנאי איז גארנישט, און די גט איז א גוטע גט. רבא אמר, רבא קריגט זיך. רבא זאגט אפשר דאכלה ולקיא. זי קען עסן די חזיר פלייש, זי וועט עסן וועט זי קריגן מלקות. אבער דאס הייסט נישט על מנת שתעלי לרקיע. און ממילא דא האלט רבא אז טאמער זי וועט טאקע נישט עסן די חזיר פלייש, איז די גט נישט קיין גוטע גט דהיינו די תנאי איז א גוטע תנאי. יעצט אזוי. אונז האמיר געזען, רבי יהודה בן תימא האט געזאגט כזה גט, אז ביי די אלע ציורים על מנת שתעלי לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, כזה גט איז אזא גט א גוטע גט. שפעטער האט רבי יהודה בן תימא געזאגט, כלל אמר רבי יהודה בן תימא א כלל, אז יעדע תנאי וואס מ'קען נישט מקיים זיין איז נישט קיין תנאי. יעצט, די לשון כלל איז בדרך כלל א לשון וואס קומט מרבה זיין, די לשון כזה איז א לשון וואס קומט ממעט זיין, און ממילא זאגט די גמרא לאביי כלל לאתויי בשר חזיר, לויט אביי קומט די כלל מוסיף זיין בשר חזיר, אז נישט נאר על מנת שתעלי לרקיע ווערט די תנאי בטל, נאר בשר חזיר איז אויך אזוי, לרבא כזה למעוטי בשר חזיר, לויט רבא קומט כזה ממעט זיין אז בשר חזיר איז אנדערש פון די אלע אנדערע תנאים, ווייל בשר חזיר לויט רבא קען מען עסן און קריגן מלקות. יעצט, וואס טוט אביי מיט די כזה, און וואס טוט רבא מיט דעם כלל? דהיינו, וואס איז אביי ממעט פון כזה און וואס איז רבא מרבה פונעם כלל? דאס וועט מען זען בהמשך הסוגיא. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף די שיטה פון רבא, שטייט אין א ברייתא, הרי זה גיטך על מנת שתבעלי לפלוני, דהיינו, א מאן מאכט א תנאי אז ער געט א גט פארן פרוי על מנת אז זי וואוינט מיט יענעם, אדער זי האט חתונה מיט יענעם, אדער זי וועט וואוינען מיט יענעם בזנות, זאגט די ברייתא נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט, ווענדט זיך טאמער די תנאי עט נתקיים ווערן זי וועט וואוינען מיט יענעם איז די גט א גט אנישט נישט, אבער זאגט די ברייתא על מנת שלא תבעלי לאבא ולאביך, וואס איז טאמער די מאן מאכט א תנאי אז איך געב דיר א גט על מנת אז דו גייסט נישט וואוינען נישט מיט מיין טאטע נישט מיט דיין טאטע, איז דא זאגט די ברייתא אין חוששין שמא נבעלה להן, און ווי רש"י איז מסביר, מען דארף נישט חושש זיין אז אפשר בעתיד גייט זי וואוינען מיט איר טאטע אדער מיט זיין טאטע און די גט העט בטל ווערן, און ממילא אפשר זאל מען זאגן אז די פרוי זאל נישט טארן א דערווייל חתונה האבן, ניין, זי קען גראד חתונה האבן, מען דארף נישט חושש זיין אז ערגעץ ווי גייט זי וואוינען מיט איר טאטע אדער מיט זיין טאטע. יעצט וואס איז טאמער די מאן האט נישט געזאגט לאבא ולאביך נאר סתם די מאן האט געזאגט על מנת אז זאלסט נישט וואוינען מיט יענעם, איז דא דארף מען יא חושש זיין אז אפשר בעתיד ערגעץ ווי עט זי וואוינען מיט יענעם, און די גט עט בטל ווערן, עט די גט ווערן אויס איז פשט זי טאר נישט חתונה מיט קיינעם, ווייל מען דארף חושש זיין אז אפשר דאס עט געשעהן, אבער מיט איר טאטע מיט זיין טאטע איז נישט דא אזא חשש. יעצט זאגט די גמרא די גמרא מדייק פון די ברייתא ואילו על מנת שתבעלי לאבא ולאביך לא קתני, דהיינו די ברייתא האט נישט אויסגערעדט א ציור על מנת שתבעלי לאבא ולאביך, די ברייתא האט אויסגערעדט א ציור על מנת שתבעלי לפלוני, און על מנת שלא תבעלי לאבא ולאביך, וואס טוט זיך מיט א ציור וואס די מאן זאגט פארן פרוי איך געב דיר א גט על מנת אז דו וואוינסט מיט דיין טאטע, על מנת אז דו וואוינסט מיט מיין טאטע, פון דעם רעדט נישט די ברייתא, פארוואס? ווייל לכאורה ביי אזא ציור איז די תנאי נישט קיין תנאי, ווייל ס'איז נישט שייך אז די פרוי זאל וואוינען מיט איר טאטע אדער די פרוי זאל וואוינען מיט זיין טאטע ווייל ס'איז א עבירה, און דערפאר ביי אזא ציור לכאורה זאגט מען אז די גט איז א גט און די תנאי פאלט אוועק, איז לאביי ניחא, לרבא קשיא, לויט אביי שטימט עס זייער גוט ווייל אביי האט אויך געזאגט אז על מנת שתאכלי בשר חזיר פאלט די תנאי אוועק איז דא אויך ס'ממש ווי בשר חזיר וואוינען מיט א טאטע איז די זעלבע זאך אבער לויט רבא איז שווער ווייל לויט רבא קען זי דאך יא וואוינען מיט איר טאטע מיט זיין טאטע זי עט טאקע קריגן א עונש אבער ס'איז שייך ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי על מנת שתעלי לרקיע זאגט די גמרא אמר לך רבא ענפערט רבא וואס עפעס בשלמא בשר חזיר אפשר דאכלה ולקיא פלוני נמי אפשר דמשחדא ביה בממונא, דהיינו גאנץ גוט, א מאן מאכט א תנאי אז זי זאל עסן בשר חזיר, קען זי עסן בשר חזיר און זי וועט קריגן מלקות, די זעלבע זאך טאמער א מאן מאכט א תנאי על מנת שתבעלי לפלוני, איז אזוי קען א פרוי זיכער מאכן אז יענער וועט וועלן וואוינען מיט איר, זי קען אים צאלן שוחד אז יענער זאל וואוינען מיט איר, און טאמער יענער איז א אויסגעהאלטענער מענטש, קען זי אים צאלן שוחד זאל חתונה מיט איר, אבער ס'איז אלץ זאכן וואס ליגט אין איר הענט אז זי קען דאס אויספירן, אבער אלא אבא ואביך בדידה קיימא, אבער דאס אז זאל וואוינען מיט איר טאטע מיט זיין טאטע, ליגט עפעס אין איר הענט? נהי דאיהי עבדא איסורא, אבא ואביך מי עבדי איסורא, דהיינו די פרוי קען עובר זיין אויף איסורים, אבער איר טאטע, איר שווער, קען זי עפעס צווינגען זאלן עובר זיין איסורים? און ממילא זאגט רבא דא, היות וואס ס'איז באמת נישט אין איר הענט, איז עס טאקע א בחינה פון על מנת שתעלי לרקיע, און דא איז אוודאי רבא אויך מודה אז די גט איז א גט און די תנאי פאלט אוועק. אבער ווייטער על מנת שתאכלי בשר חזיר, דאס איז א זאך וואס ליגט אין איר הענט, דא זאגט רבא אז די תנאי איז א גוטע תנאי, און ממילא נאכדעם וואס די גמרא ברענגט אראפ דעם ברייתא, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט אויסשמועסן וואס קומט די כלל פון רבי יהודה בן תימא מרבה זיין לויט רבא, און וואס קומט די כזה ממעט זיין לויט אביי, זאגט די גמרא, לרבא כלל לאתויי אבא ואביך, כזה למעוטי בשר חזיר, דהיינו לויט רבא קומט די כלל מרבה זיין אבא ואביך, אז ווען די מאן האט געזאגט על מנת שתבעלי לאבא ואביך היות עס ליגט נישט אין איר הענט, איז עס פונקט ווי על מנת שתעלי לרקיע, און ממילא איז די גט א גוטע גט, ווייטער כזה קומט ממעט זיין בשר חזיר ווי מען האט פריערט געזען, לאביי, כלל לאתויי בשר חזיר, כלל קומט מרבה זיין בשר חזיר, ווייל לויט אביי איז בשר חזיר פונקט ווי על מנת שתעלי לרקיע, און וואס קומט כזה ממעט זיין, כזה למעוטי פלוני, כזה קומט ממעט זיין, אז טאמער די מאן האט געזאגט על מנת שתבעלי לפלוני, דא היות ווי זי קען משחד זיין יענעם צו וואוינען מיט איר, איז פשט ס'ליגט אין איר הענט, איז דא וועט אביי אויך מודה זיין אז די תנאי איז א גוטע תנאי. מיתיבי, פרעגט אונז די גמרא א קשיא אויף אביי, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר, טאמער א מאן געט א גט פאר זיין פרוי על מנת אז זי עסט חזיר פלייש, אדער ואם היתה זרה, על מנת שתאכלי בתרומה, טאמער די פרוי איז א זר, און די מאן מאכט א תנאי אז זי עסט תרומה, אדער ואם היתה נזירה, די פרוי איז א נזירה, א נזיר, און די מאן מאכט א תנאי על מנת שתשתי יין, איז ביי די אלע ציורים, זאגט די ברייתא, נתקיים התנאי הרי זה גט, ואם לאו אינו גט, טאמער די תנאי ווערט מקויים איז די גט א גט, אנישט איז די גט נישט קיין גט, איז לרבא ניחא לאביי קשיא, לויט רבא שטימט זייער גוט, ווייל רבא זאגט אפילו ביי א איסור, ווי נישט ווי די פרוי קען עס מקיים זיין און קריגן מלקות, אבער לויט אביי, אביי האט דאך געזאגט ביי די אלע ציורים, וואס דאס איז ציורים אזוי ווי על מנת שתאכלי בשר חזיר, אז די תנאי פאלט אוועק און די גט איז א כשר'ע גט, א בפירוש'ע סתירה פון א ברייתא, אמר לך אביי, ענטפערט אביי, מי סברת דברי הכל היא? הא מני רבנן היא, דהיינו ווער זאגט די ברייתא גייט כשיטת רבי יהודה בן תימא, די ברייתא גייט כשיטת די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה בן תימא, און זיי האלטן טאקע אלעמאל אז טאמער מ'האט אויסגעפירט א תנאי איז די גט א גט אז נישט נישט, אפילו ביי על מנת שתעלי לרקיע, און מילא זאגט אביי די ברייתא גייט כשיטת חכמים, ס'איז נישט קיין קשיא אויף מיין שיטה. פרעגט עס אבער די גמרא סתם אזוי א קשיא אויף רבא, רבא האט געזאגט אז ווען די מאן מאכט א תנאי על מנת שתאכלי בשר חזיר, איז די תנאי א גוטע תנאי ווייל אז די פרוי וויל קען זי עסן חזיר און קריגן מלקות, פרעגט די גמרא ותיפוק ליה דמתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, די דין איז אז איינער מאכט א תנאי על מה שכתוב בתורה קעגן א זאך וואס שטייט אין די תורה, איז די תנאי בטל, איז וויאזוי זאגט רבא אז די תנאי איז קיים און אז זי וויל קען זי עסן חזיר און קריגן מלקות? ענטפערט די גמרא, אמר רב אדא בריה דרב איקא, כי אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, כגון שארה כסותה ועונתה דאיהו קא עקר, אבל הכא, איהי קא עקרה. דהיינו זאגט רב אדא בריה דרב איקא, ווען זאגט מען אז מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, דאס איז ווען איינער לאמיר זאגן איז מקדש א פרוי, וואס אין די תורה שטייט אז ווען א מאן איז מקדש א פרוי, דארף ער איר געבן שארה כסותה ועונתה, איז טאמער דער מאן מאכט א תנאי ביי די קידושין אז ער גייט עס נישט געבן, דאס איז א מתנה על מה שכתוב בתורה און די תנאי ווערט בטל. אבער ווייטער, דער מאן, ער איז דער וואס מאכט די תנאי, און ער איז עוקר די שארה כסותה ועונתה, ער איז עוקר א זאך וואס שטייט אין די תורה. אבער דא, זאגט רב אדא בריה דרב איקא ווען א מאן געבט א גט על תנאי אז די פרוי עסט חזיר פלייש, איז די מאן עפעס עוקר א דבר מן התורה? די פרוי ווען זי וועט עסן די חזיר פלייש, זי איז דער וואס וועט עוקר זיין א דבר מן התורה, איז דאס הייסט נישט א מתנה על מה שכתוב בתורה, און אזא סארט תנאי איז נישט בטל. מתקיף לה רבינא, פרעגט אבער רבינא כלום קא עקרה איהי אלא לקיומי לתנאי דידיה אישתכח דאיהו קא עקר, דהיינו למעשה ווי נישט ווי פארוואס עסט די פרוי דעם חזיר? ווייל דער מאן האט געמאכט די תנאי, איז ווייטער ער האט גורם געווען אז זאל נעקר ווערן א דבר מן התורה, פארוואס הייסט עס נישט א מתנה על מה שכתוב בתורה? אלא אמר רבינא, מילא זאגט רבינא אביסל אן אנדערע תירוץ, אז כי אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, כגון שארה כסותה ועונתה דוודאי קא עקר,

ווייל ס'איז נישט זיכער אז ס'גייט געשעהן, און די מאן האט קיינעם נישט געצווינגען אז דאס מוז געשעהן, איז פאר דעם דא איז אוודאי די תנאי א גוטע תנאי. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזעהן אין די משנה, המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, האמער געזעהן א מחלוקת רבי אליעזר און די חכמים, רבי אליעזר זאגט אז א גט איז א גוטע גט, און חכמים זאגן ס'איז נישט קיין גוטע גט, האט די משנה געפרעגט כיצד יעשה, דהיינו לויט די חכמים ווען איינער זאגט הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני זאגסט דאך די גט איז נישט קיין גוטע גט, איז וויאזוי קען מען דאס פאררעכטן? האט די משנה געזאגט יטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה, זאל צוריק נעמען די גט, די מאן נעמט צוריק די גט פונעם פרוי, און ער געט עס נאכאמאל, און די צווייטע מאל זאגט ער הרי את מותרת לכל אדם, און אזוי קומט אויס אז די גט איז א גוטע גט, יעצט למעשה, אונז האמער געזען דף ע"ח, האמער געהאט דארט א משנה, אז די מאן דארף מודיע זיין פארן פרוי בשעת וואס ער געט איר די גט, דארף ער איר זאגן אז דאס איז א גט, טאמער נישט, האט די משנה געזאגט שפעטער קען די מאן זאגן הא גיטך, איז אין די גמרא האמער געזען א ברייתא אז רבי שמעון בן אלעזר האלט ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג אז די מאן זאגט פשוט הי גיטך שפעטער, נאר די מאן דארף צוריק נעמען די גט פון די פרוי, און עס נאכאמאל געבן און דאס מאל זאגן הי גיטך. איז זאגט די גמרא מאן תנא, ווער איז די תנא פון אונזער משנה, וואס ביי אונזער משנה האט מען געזען מען דארף צוריק נעמען די גט און נאכאמאל צוריק געבן, אמר חזקיה זאגט חזקיה, דאס איז רבי שמעון בן אלעזר היא, דאס איז דער רבי שמעון בן אלעזר וואס מען האט געזען דף ע"ח, דתניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, עד שיטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הי גיטך, איז דאס איז די זעלבע ר' שמעון בן אלעזר. ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן קריגט זיך, זאגט ר' יוחנן אפילו תימא רבי, מען קען אויך איינזעצן אונזער משנה כשיטת רבי, וואס רבי דארט קריגט זיך, רבי דארט דף ע"ח האלט אז מען דארף נישט צוריק נעמען די גט, פון דעסטוועגן דא וועט רבי אויך מודה זיין מען דארף צוריק נעמען די גט פארוואס? ווייל דילכון אמר, דילכון מיינט ענקער חכם, רש"י זאגט ענקער חכם, גייט ארויף אויף רב כהנא, וואס רב כהנא איז געקומען פון בבל, רבי יוחנן האט געוואוינט אין ארץ ישראל, און ווי ער זאגט דילכון גייט עס ארויף אויף רב כהנא עכ"פ, זאגט רבי יוחנן נאך פון רב כהנא, שאני הכא, הואיל וקנאתו ליפסל בו לכהונה, דהיינו פשט אזוי, ווען א מאן געבט א גט פאר זיין פרוי, און ער זאגט איר נישט הי גיטך, איז בעצם די גט אינגאנצן נישט קיין גט, איז דערפאר זאגט רבי אז די מאן קען שפעטער משלים זיין, ער קען שפעטער אויך זאגן הי גיטך, ער דארף נישט צוריק נעמען די גט, נאר ער איז שפעטער משלים מיט א הי גיטך און מיט דעם ווערט די גט א גוטע גט. אבער, ביי אונזער משנה, ווען א מאן זאגט הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, איז אפילו טאקע די חכמים האלטן אז די גט איז נישט קיין גוטע גט, אבער דאס איז זיכער אז ס'איז גענוג א גוטע גט אז דאס פסל'ט די פרוי מן הכהונה, זי הייסט שוין א גרושה לעניני כהונה, ווייל עפעס א שטיקל גט הייסט דאס. איז היות וואס ס'הייסט עפעס א שטיקל גט, זאגט רב כהנא, דא עט רבי אויך מודה זיין אז מען קען עס נישט יעצט פארעכטן מיט דעם אז מען זאגט הרי את מותרת לכל אדם, ווייל די פרוי האט עס קונה געווען א געוויסע ענין, אין א געוויסע זינען האט זי עס קונה געווען אז זי האט שוין א נאמען גרושה, איז דא עט רבי אויך מודה זיין אז די מאן דארף דאס צוריק נעמען, נאכאמאל געבן, און דאס מאל זאגן הרי את מותרת לכל אדם. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה האט אויסגעפירט כתבו בתוכו, אז טאמער די מאן האט אריינגעשריבן אינעם גט אלא לפלוני, איז אויף דעם איז נישט דא קיין פאטענט, דא העלפט נישט אז מען מעקט עס אויס, נאר מען דארף שרייבן א נייע גט, דהיינו ווען מען האט נאר געזאגט אלא לפלוני, דא קען מען נאך פארעכטן אז מען גיט עס נאכאמאל און מען זאגט הרי את מותרת לכל אדם, אבער טאמער מען האט געשריבן העלפט נישט קיין מעקן. זאגט די גמרא, אמר רב ספרא, זאגט רב ספרא, כתבו בתוכו תנן, אז טאקע נאר טאמער מען שרייבט עס אריין אינעווייניג איז נישט דא קיין פאטענט קען מען דאס נישט פארעכטן, אבער פון אויסעווייניג בעל פה קען מען יא פארעכטן, פרעגט די גמרא פשיטא, כתבו בתוכו תנן, זיך בפירוש די ווערטער פון אונזער משנה וואס רב ספרא חזר'ט איבער וואס איז געשטאנען ביי אונזער משנה, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא, הני מילי לאחר התורף, אבל לפני התורף אפילו בעל פה נמי פסול, דהיינו איך וואלט ווען געמיינט אז אונזער משנה רעדט נאכן תורף, נאכדעם וואס מען האט געשריבן דעם תורף אזוי ווי מען האט שוין געזען די גט איז דאך צוזאמגעשטעלט פון א תופס און א תורף, תורף דאס די עיקר הגט, איז נאכן תורף, איז דארט זאגט מען טאקע אז ווען מען האט עס אריין געשריבן קען מען נישט פארעכטן, אויסערווייניג קען מען פארעכטן, אבער פארן תורף וואלט איך געזאגט אז אפילו אויסערווייניג מאכט אזא מין פראבלעם אז מ'קען דאס מער נישט פארעכטן ווייל היות וואס דער סופר האט געשריבן דעם תורף נאכדעם וואס דער מאן האט געזאגט אלא לפלוני איז פשט אז די גאנצע גט איז א פסול'ע גט און מ'קען דאס מער נישט פארעכטן קא משמע לן דאס איז די חידוש טאקע פון רב ספרא ס'איז נישט אזוי ס'איז נישט קיין חילוק צו די מאן האט עס געזאגט פארן תורף צו נאכן תורף טאמער ס'איז נאר געווען בעל פה קען מען דאס פארעכטן טאמער מ'האט עס אריינגעשריבן איז צו שפעט ורבא אמר רבא זאגט לא שנו אלא לאחר התורף אבל לפני התורף אפילו על פה נמי פסול רבא קריגט זיך אויף רב ספרא און רבא האלט אז אפילו בעל פה טאמער די מאן האט געזאגט בעל פה פארן תורף הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני און נאכדעם האט מען געשריבן דעם תורף איז צו שפעט מען קען דאס מער נישט פארעכטן אונזער משנה האט דייקא גערעדט נאכן תורף אבער פארן תורף נישט זאגט די גמרא ואזדא רבא לטעמי' און רבא גייט דא כשיטתי', דאמר להו רבא להנהו דכתבי גיטי, ווייל רבא פלעג אנזאגן פאר מענטשן וואס האבן געשריבן א גט פאר סופרים וואס האבן געשריבן א גט, שתקו שתוקי לבעל, פארשווייגטס דעם מאן מאכט זיכער ער דערמאנט נישט גארנישט, איידער עטס שרייבטס דעם תורף עד דכתביתו לי' לתורף דגיטא, פאר עטס שרייבטס די תורף זאל דער מאן גארנישט זאגן, ווייל ס'קען זיין דער מאן עט זאגן א תנאי, און טאמער דער מאן זאגט א תנאי פארן תורף, ווערט די גאנצע גט פסול, יעצט אוודאי א תנאי אליין איז נישט קיין פראבלעם, אבער רבא האט געהאלטן אז מ'האט גוזר געווען סתם א תנאי אטו הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני דהיינו פארן תורף דארף די מאן בלייבן שטיל, טאמער ער רעדט קען ער אנזעצן דעם גאנצן גט, איז פארדעם האט רבא אנגעזאגט פאר די סופרים פארן תורף, מאכט זיכער די מאן איז שטיל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, כל התנאים פוסלין בגט דברי רבי, רבי האלט אז יעדע תנאי וואס מ'שרייבט אריין אינעם גט פסל'ט די גט, פארוואס? ווייל רבי האט געהאלטן אז טאמער מ'העט לאזן שרייבן תנאים, מארגן העט איינער אריין שרייבן הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, און ביי דעם האמיר געזען איז א פראבלעם ביי דעם העלפט אפילו נישט מעקן, און ממילא האט רבי געזאגט מ'טאר גארנישט אריין שרייבן א גט אפילו תנאים אויך נישט, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, חכמים זאגן כל שפוסל על פה, פוסל בכתב, וכל שאינו פוסל על פה, אינו פוסל בכתב, א זאך וואס פסל'ט בעל פה, פסל'ט בכתב, א זאך וואס נישט, נישט, און זענען מסביר, חוץ, שפוסל על פה, פוסל בכתב, טאמער דער מאן זאגט, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מפלוני, וואס דאס איז א זאך וואס פסל'ט בעל פה, פסל'ט אויך בכתב, אבער על מנת, פשט א געהעריגע תנאי, שאינו פוסל על פה, אינו פוסל בכתב, אזא מחלוקת איז דא, צווישן רבי און די חכמים, יעצט, אין די מחלוקת פון רבי און די חכמים איז אויך דא א מחלוקת ווי זיי האבן זיך געקריגט, איז אמר רב זירא זאגט רב זירא מחלוקת לפני התורף, די גאנצע מחלוקת איז פארן תורף, דרבי סבר גזרינן על מנת אטו חוץ רבי האלט אז טאמער מען וועט לאזן שרייבן א תנאי פון על מנת איז נאכדעם וועט מען שרייבן א תנאי פון חוץ, וואס דאס איז שוין א פראבלעם דאס פסל'ט שוין די גט, און ממילא האט רבי געזאגט פארן תורף, איז נישט דא אזא זאך מען שרייבט אריין א תנאי, ורבנן סברי לא גזרינן על מנת אטו חוץ חכמים האבן געהאלטן ס'איז נישט קיין פראבלעם מ'איז נישט גוזר על מנת אטו חוץ, אבל אבער זאגט רב זירא לאחר התורף, נאכן תורף, דברי הכל כשר, איז יעדער מודה אז מען מעג שרייבן א תנאי נאכן תורף, ווייל אפילו אז מען וועט שרייבן חוץ נאכן תורף, ווי די מפרשים זענען מסביר ווי תוס' איז מסביר, איז עס אויך נאר א דרבנן, איז פארדעם שרייבן א תנאי נאכן תורף, זאגט רב זירא דארט איז נישט דא קיין מחלוקת, יעדער איז מודה מען מעג שרייבן. איז אויב אזוי וויל די גמרא וויסן, אונזער משנה גייט ווי וועם? ומתניתין, דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ, אבל על מנת לא פסול, דהיינו, אונזער משנה האט מען דאך שוין אנפאנג סוגיא איינגעזעצט אז ס'רעדט זיך ביי א ציור פון חוץ, און ביי אונזער משנה שטייט אין די משנה אז טאמער מ'האט אריינגעשריבן דעם חוץ אינעם גט איז די גט פסול, איז משמע אז טאמער מ'האט אריינגעשריבן חוץ איז עס א פראבלעם, אבער טאמער מ'האט אריינגעשריבן על מנת איז נישט קיין פראבלעם, איז ווער איז טאקע די תנא פון אונזער משנה? זאגט די גמרא מ'קען עס איינזעצן צוויי וועגן, איבעית אימא לפני התורף ורבנן, דהיינו טאמער אונזער משנה רעדט פארן תורף איז גייט עס נאר לויט די חכמים ווייל חכמים האלטן טאקע אז פארן תורף מעג מען אריינשרייבן אן על מנת ואיבעית אימא לאחר התורף ודברי הכל, אדער קען מען זאגן אונזער משנה רעדט נאכן תורף, נאכן תורף ווי רבי זירא זאגט דאך איז יעדער מודה סיי רבי סיי די חכמים זענען מודה אז מען מעג אריינשרייבן א תנאי מען מעג אריינשרייבן אן על מנת, אזוי זאגט רבי זירא ורבא אמר, רבא קריגט זיך אויף רבי זירא

ומתניתין דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ, אבל על מנת לא פסול, דהיינו, אונזער משנה וואס די משנה זאגט אז אריינשרייבן חוץ איז א פראבלעם, איז משמע אז שרייבן על מנת איז נישט קיין פראבלעם, ווי וועם שטימט עס? שטימט נאר אחר התורף ורבנן היא, דהיינו מ'מוז זאגן אז די משנה רעדט זיך לאחר התורף און דאס גייט כשיטת חכמים, ווייל לויט רבי איז סיי לפני התורף סיי לאחר התורף נישט דא אזאך מען שרייבט אריין א תנאי, און זעלבע זאך לויט די חכמים, לפני התורף לויט רבא טאר מען אויך נישט אריין שרייבן א תנאי, איז מוז זיין אז די משנה רעדט זיך לאחר התורף, און ס'גייט כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן אז לאחר התורף מעג מען אריין שרייבן א תנאי, זאגט די גמרא, תנא אבוה דר' אבין קמיה דר' זירא, די טאטע פון ר' אבין האט פארגעלערנט א ברייתא פאר ר' זירא, וואס שטייט אין די ברייתא, כתב גט על תנאי, דברי הכל פסול, טאמער מען האט אריינגעשריבן א תנאי אין די גט, איז דברי הכל יעדער איז מודה אז פסול, פרעגט די גמרא, דברי הכל פסול, והא מיפלג פליגי, דהיינו לויט רב זירא, רב זירא האט דאך געזאגט אז די מחלוקת רבי און די חכמים איז נאר לפני התורף, לאחר התורף איז יעדער מודה אז מען מעג אריינשרייבן דעם תנאי, קומט אויס לויט רב זירא נישטא אזא זאך דברי הכל פסול, ווייל פארן תורף איז דא א מחלוקת, נאכן תורף איז פארקערט דברי הכל כשר, איז וויאזוי שטימט די ברייתא? נאר וואס דען זאגט טאקע רב זירא מען דארף מגיה זיין דעם ברייתא אלא אימא לדברי הכל כשר והיכי דמי לאחר התורף די ברייתא רעדט זיך נאכן תורף און טאקע לדברי הכל כשר יעדער איז מודה נאכן תורף אז מען מעג אריין שרייבן א תנאי איי פרעגט די גמרא פארוואס האט רב זירא אזוי געדארפט מגיה זיין די ברייתא ער האט געקענט מגיה זיין די ברייתא אנדערש אנשטאטס מגיה זיין לדברי הכל כשר האט ער געקענט אויסמעקן דברי הכל ולימא הרי זה פסול ורבי דהייני מעק אויס דברי הכל פסול אנשטאטס דעם זאל מען מגיה זיין הרי זה פסול, איז דעמאלטס קען מען איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי, וואס רבי האלט טאקע אז לפני התורף אז מען שרייבט אריין א תנאי איז פסול, ענטפערט די גמרא ניין, דאס האט רב זירא נישט געקענט מגיה זיין, ווייל תנא דברי הכל אתנייה דער תנא, דער טאטע פון רב אבין וואס האט פארגעלערנט די ברייתא, ער האט געהערט פון זיין רבי'ס דברי הכל, איז כשר בפסול מיחלף ליה, הרי זה בדברי הכל לא מיחלף ליה, דהיינו ס'מאכט זיך אמאל אז א תנא וואס האט איינגע'חזר'ט א ברייתא זאל האבן א טעות צווישן כשר און פסול, ער האט געדענקט איין זאך און ס'איז געשטאנען א צווייטע זאך, אבער ער זאל האבן א טעות פון דברי הכל צו הרי זה, דאס איז א טעות וואס געשענט נישט, און אז ער האט געדענקט די דברי הכל איז זיכער געשטאנען אין די ברייתא די דברי הכל, נאר וואס דען ער האט געדענקט די דברי הכל פסול, און ווי רבי זירא האט מגיה געווען, די אמת'ע גירסא איז די דברי הכל כשר.